א גוטן ערב שבת קודש פרשת בעלותך, מען דארף זיך שוין צוגרייטן צום קעמפ, כ'וויל זאגן אז ברוך השם ס'דא מורא'דיגע אימפראוומענטס, ממש נישט צום גלייבן, מען לייגט אריין כוחות, די גאנצע וועלט היינט ברוך השם, מענטשן כאפן נישט וויאזוי מ'האט געקענט שיקן ביז יעצט קינדער אן א קאנטראל אין קעמפס, מ'האט אפילו נישט געוויסט ווער ס'איז דארטן דער אויפפאסער, מ'האט גארנישט געוויסט, מ'האט געשיקט. קינדער זענען געשלאפן ביינאכט, ס'איז געווען צרות, עניוועי איז דא קודם כל ליסא טווערסקי, זי איז אן LCSW, זי האט געשריבן א בריוו מעי די טווענטי פיפט אין דזשואיש פרעס דאס יאר, האט זי געשריבן א שיינעם בריוו, און ס'איז זייער וויכטיג אז מ'זאל עס ליינען, ווייל דאס איז נישט א זאך וואס איך קען ארויפלייגן אן איר רשות, אבער ווער ס'קען זאל קויפן דעם דזשואיש פרעס, אדער איך געב ענק אן אדרעס ווער זי האט געגעבן רשות. פאר איינעם ראביי יעקב האראוויץ און ער האט עס ארויף געלייגט אויפן בלאג און ער באדאנקט איר זייער פאר דעם און סאיז מוראדיג וויכטיג אז מען זאל עס ליינען פאר דו שיקסט א קינד אין קעמפ. נאכדעם איז דא ס'איז ארויס געקומען ספרים איינס הייסט מה שבטוח בטוח דאס לערנט אויס קינדער וויאזוי מען זאל זיך שפילן סעיף אין אידיש איז עס זיי געזונט סאיז ע פ פיקטשערס און וויאזוי מען לערנט מיט די קינדער ווער סוויל עס ארדערן קען קאלן עיט פאר פייוו פאר טו סיקס טו טו פאר טרי, אדער אז ער האט די טמא'נע כלה קען ער ארויף גיין ווארלד ווייד וועב, קאושער דזשואיש פערענטינג דאט קאם, ס'איז איין ווארט קאושער דזשעי אי דאבעליו איי עס עיטש פי עי אר אי ען טי איי ען דזשי דאט קאם. און ס'איז אויך דא דער בוק אויף ענגליש, און ס'האט אויך א ווידעא אויף די טמא'נע כלה, אבער מ'קען קויפן דעם בוק, און ס'הייסט לעטס.

יעצט נארמאל אז איך זעה נישט קיין ספר טו איך עס נישט עדווערטייזן, אבער איך האב באקומען פון די אין ארץ ישראל פון די אינסטראקטערס און פון די וואס זיי טוען אין דעם אז דאס איז זייער א גוט ספר. יעצט דאס קויפט מען נישט אין קיין סטארס, דאס קויפט מען גראד פון דעם אוטאר, זיין נומבער איז אין ירושלים זירא טו פייוו עיט וואן וואן סיקס סיקס טרי אדער זיין סעל איז זירא פייוו זירא ניין זירא וואן טו עיט סעווען טרי. יעצט איז אויך דא נאך צוויי ספרים ביכער וואס איז ארויסגעקומען אין דעם נושא, ס'איז דריי בוקס פאר קינדער און פאר עלטערן, די פרוי ווער ס'שרייבט עס הייסט דינה קארעל, זי איז א מטפלת חרדיות, זי באשעפטיגט זיך מיט קינדער וואס זענען געווארן אביוזד, און מ'קען עס אויכעט ביי איר באשטעלן דיירעקט, זירא פייוו פאר. עיט פאר עיט זירא פייוו סיקס עיט, איך בין זיכער אז עט אין די ספרים נישט טרעפן א הסכמה נישט פון זלמן לייב פיליפ און אפילו נישט פון חזקאל טייטלבוים, אבער לויט ווי איך באקום אינפארמאציע איז עס זייער גוט אז מען זאל עס ליינען. ס'איז אויך זייער וויכטיג אז די מחנכים מיט די מחנכות זאלן דאס קויפן, ווייל ביז יעצט האט דאך עס ביי אונז נישט געשען, ס'איז דאך א נייע זאך, אונז זעמער דאך אדם הראשון, נישט געווען קיין סעקס אביוז ביי אס. און יעצט אז ס'האט זיך אנגעהויבן דארף מען וויסן וויאזוי עס צו באהענדלען, ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז יעדער זאל אריינגיין אין דעם און ער זאל אנהייבן צו טון אין דעם נושא. יעצט, מען גייט ארייננעמען אין קעמפ פרעמדע מענטשן, מען ווייסט נישט פון וואו זיי קומען, ס'קומען בחורים, יעדער קומט זיך שטעלן, איז דארף מען וויסן, קודם כל, מען דארף אנזאגן פאר די קאונסלערס, מען דארף אנזאגן פאר די זומער רעבעס, זומער איז זייער א שיינע צייט, די קינדער אנטוויקלען זיך, זיי וואקסן, קודם זענען זיי נישט ביזי, ביי די עלטערן א גאנצן זומער, און די עלטערן בענקען נאך זיי, זיי קומען אהיים ס'ווערט א נייע ריאיוניאן, אבער וואס מה חובת האדם בעולמו, וואס דארף טון א קאונסלער און וואס דארף טון די רעבע פון זומער אין קעמפ, זומער גייט מען שווימען, הייקינג, מען טוט אלע מיני גוטע זאכן, מען גייט אין וואלד, אבער וואס דארף מען טון אז ס'זאל זיין פארן קינד גוט, יעצט א קאונסלער צו א רעבע אין קעמפ ווייסט נישט. ווי ווייט די קינדער קוקן ארויף אויף אים, ווייל ער שפילט יעצט די טאטע ראול און די מאמע ראול, ממילא קוקן זיי מורא'דיג שטארק ארויף אויף דעם רעבן, איז דארף מען וויסן אז מען זאל זיך אויפפירן רעספעקטפולי און אזוי ווי מען איז אן אדאלט. יעצט ווען מען רעדט פון סעיפטי רעדט מען נישט פון פייער סעיפטי אבער שווימען סעיפטי, מען רעדט אויכעט פון עמאושענעל סעיפטי און סעקשועל אביוז סעיפטי, יעצט אונז דארף מיר זייער שטארק אבאכט געבן, פון אנהעלטי רילעישאנשיפס, רילעישאנשיפס וואס איז נישט העלטי, יעצט אדורך קראסן סערטען באונדעריס, למשל ווי אנצורירן דאס קינד נישט ווי ס'דארף צו זיין, אדער פון זיך עקספאוזן זאכן וואס מען טאר נישט, די אלע זאכן קענען דעמעדזשן די קינד אויף אייביג. יעצט איינס פון דריי מיידלעך און איינס פון זעקס יונגלעך ליידן פון אנוואנטעד ענד הארמפול עפעקשאן.

און מיט די צייט טוען זיי זיך דיסקאנעקטן, און נאכדעם האבן זיי העלט אישוס, זיי ווילן נישט גיין אין חדר, זיי ליגן אין בעט, זיי ווילן נישט גיין שפילן, און נאכדעם האבן זיי שוועריגקייטן אין בויען העלטי רילעישאנשיפס, ס'האט דאך א ווייב, ער דארף געבן רילעישאנס, נאכדעם האט ער קינדער, און זיי קענען דאס נישט, און נאכדעם ווערן זיי חיות רעות, זיי גנב'נען, זיי צוברעכן פענסטער, זיי צוברעכן טישן, און פיינעלי עט די ענד גייען זיי אף די דרך, גייען זיי אראפ פון אידישע וועג. ק. יעצט נארמאל וויל דאך קיינער נישט וויי טון פאר א קינד, די קינד האט דאך אים גארנישט געטון, מען דארף אדער וויסן וויאזוי דו טוסט אים וויי, וואס דו ווייסט אסאך מאל נישט, אסאך מאל ווייסטו און דו'סט אים אין בוידעם אבער אסאך מאל ווייסטו אפילו נישט, וויאזוי קען מען דערקענען אז א קינד איז געווארן געטאטשט אדער נישט, און אז דו'סט וויסן וויאזוי דיך אויפצופירן, עט עס אראפ נעמען דעם בלעים פון דיר אויך, עס עט אראפ נעמען דעם שולד פון דיר. און דאס איז זייער זייער וויכטיג אז דו זאלסט וויסן וואס עס גייט זיין אין קעמפ. יעצט א גרויסע חלק פון אונזער דזשאב איז אז מען זאל סופארטן די קעמפערס, סופארט, מען דארף זיי גארדן, מען דארף זיי עדזשוקעיטן, און מען דארף זיין א ראול מאדעל וויאזוי מען זאל זיך אויפפירן, מען דארף זיי אויך ווייזן קיינדנעס און העלטי עפעקשאן, און מען דארף זיי געבן סופארט. יעצט די גיידליינס וואס איז דא, דאס איז ביי די גוים, און אונז אדאפטן מיר, די אידן מוזן עס אויך אדאפטן, אז

ארום זיין שאלדער, נישט אינטער די שאלדער, אדער א פעט אן די העד, דאס אלעס איז פערמיסעבל. א שארט האג מיט קאנטעקט אנלי ביי די אפער בעק, נישט אינטער די שאלדער, אבער נישט מען שטופט זיך אריין אין אים אזוי ווי משה הערש טוט עס, ניין ניין, מען געט זיך א בייג צו צו אים און מען געט א האג. פארקערט. דאס איז אלעס פערמיסעבל, באט אנצורירן א קעמפער אינטער די שאלדער אדער צו זעצן א קעמפער אן די לעפ איז נישט פערמיסעבל, דאס טאר מען נישט טון. יעצט טאנצן מיט א קינד, אנכאפן ביי די הענט, דאס מעג מען. העלפן א קינד ארויסקומען פון א שיף אדער פון א קאנו, מעג מען. אדער חלילה אן עמורדזשענסי ווען א קינד טרענקט זיך, מעג מען אים העלפן. אדער א היימליך מאנאווער, דאס מוז מען לייגן דאס קינד ארויף אויף זיין בויך ער זאל אים קענען געבן א זעץ אז ס'זאל ארויסגיין וואס ס'שטיקט אים, דאס מעג מען אויך, אבער קיצלען, ווייסט מענטשן נעמען זיך קיצלען די קינדער, עס קאוזט אים פעין, אדער פינטשינג, אדער פאנטשינג, אדער סלעפינג, אדער פענצינג, די אלע זאכן טאר מען נישט טון מיט א קינד, מיט א בחור אויך נישט. און די זעלבע זאך זאל איך געבן א לאנגן א גוטן גרויסן האג, אזוי ווי ביי משה הערש קליין, דאס טאר מען נישט, און אוודאי נישט אז די קעמפער זאל דיך אנרירן אין עני פלאץ, דאס טאר מען נישט, יעצט פארבידן קאנטעקט, דאס הייסט וואס מען טאר נישט זאלסטו קיינמאל נישט טון, אפילו דאס קינד זאגט איך בין באקוועם דערמיט, איך גלייך עס, זאלסטו עס קיינמאל נישט טון. יעצט אפילו די זאכן וואס מען מעג למשל געבן א שארט האג צו די זאכן, וואס איז נאר ווען דאס קינד פילט זיך אויך באקוועם, טאמער פילט ער זיך נישט באקוועם איז נישט דא קיין שום ריזען פארוואס דו זאלסט עס טוהן, יעצט אמאל איז דא איין קינד וואס ער איז מער קאדלי ער פילט זיך באקוועם, און א צווייטער פילט זיך נישט באקוועם, סא דארפסטו עס זייער וואטשען פארוועם דו טוסט וואס אפילו דאס וואס מען מעג טוהן. יעצט דעיס איז פיזיקעל קאנטעקט פון סעקשועל אביוז, נאכדעם איז דא ווערבעל קאנטעקט, דו באליידיגסט, אה דו פערד, דו בהמה, דו. איך געדענק נאך, ווער ווער ס'געדענקט נאך, רבי אידל פלעגט דורכליינען אלע בריוון פאר ער האט ס'ארויסגעשיקט, איז געווען א יונגל האט אהיימגעשריבן אז מ'געט דא יעדן טאג לאקשן מיט קעז,

פאר ביי פאר, צוגעבינדן צו די הענט, לא תגנוב איך וויל מער נישט גנב'ענען, זיי האבן געגנב'עט פישקעס, זענען ביידע אראפ פון אידישן וועג, נישט דא קיין טראפ אידישקייט אין ביידע, דעיס איז א וועג וויאזוי מען פירט זיך אויף, ער איז געווען א געליטענער ביי היטלער'ן, און ער איז נישט געווען געמאכט פאר חינוך, ער איז געווען א וואוילער איד, ער האט אריין גענומען יעדן, ער איז געווען א צדיק, אבער אין חינוך האט ער נישט געטארט זיין, אן די אדער הענד, מען דארף זען צו זאגן א ווארט, א גוט ווארט פאר א קינד, ביסט אזוי גוט, האסט פיין געלערנט, האסט פיין געדאווענט, ביסט אויפגעשטאנען,

קיינמאל נישט, נישט אין סווימינג פול, נישט אין וואלד, אין ערגעץ. און זאלסט קיינמאל נישט זיצן אויף א בעט, אויפן זעלבן בעט ווי א קינד שלאפט, און זאלסט אוודאי נישט שלאפן מיט אים אין איין בעט, חלילה. און זאלסט קיינמאל נישט לאזן א קעמפער זאל דיך זען אויסגעטון נעמען א שאוער, און דו זאלסט זיי אויך נישט זען אויסגעטון, ווייל דאס נעמט אוועק די יראה און די מורא, דעמאלסט ביסטו מיט אים גלייך א חבר, און דאס איז נישט גוט פאר דיין רעספעקט. זאלסט קיינמאל נישט נעמען קיין פיקטשערס פון קיין קעמפערס אויך נישט, אפילו ווען ער געט דיר פערמישן זאלסטו עס נישט טון, ווייל קען זיין ער איז נישט גענוג אלט צו פארשטיין וואס דו טוסט, און אוודאי זאלסטו נישט נעמען נאקעטערהייט ווייל דאס איז טשיילד פערנאגרעפי. יעצט מען דארף זייער אבאכט געבן ווייל נישט נאר עלטערע מענטשן מיט קאונסלערס קענען אווערפאוערן קינדער, עלטערערע קינדער קענען אווערפאוערן יונגערערע קינדער און מען דארף אויף דעם זייער לייגן א דגוש. מען שיקט דאס קינד אין קעמפ ער זאל ווערן א מענטש און זיך אביסל אויסלופטערן און אויסרוען און ער קומט אהיים נעבעך אסירס בנערווה. יעצט אז די קאונסלערס זעען אז צוויי קעמפערס ביהעיוון נישט, עלטערע מיט יונגערע אבער צוויי אפילו אין די זעלבע עידזש, דארפן זיי גראד מאכן א פירוד לבבות דארט, זאלן זיך זייער שטארק אומקוקן נישט זאל ארויסקומען א חורבן. ווייל די קינדער, אויסער דעם וואס ס'איז דא א פראבלעם אז זיי קענען ווערן סעקשועלי עסאלטעד, איז אויך דא אז זיי שלאגן און זיי טוען אנדערע זאכן וואס מען דארף נישט טון, און זיי דיגרעיטן יענעם, און יענער מיינט טאקע אז ער איז, וואס ער זאגט איז אמת, און אסאך מאל טוען זיי אויך די זעלבע, זיי זעצן ארויף אויף א יונגל, און נאכדעם הייבן זיי אן אביסל צו כאפן, און טאפן ארום אביסל, ביז זיי כאפן אן די ערווה, ביז זיי ציען אראפ די הויזן. זיי גייען אין וואלד, זיי נעמען שאוערס אינאיינעם, מ'דארף זייער אובאכט געבן, ווען אונז זעמער אויפגעוואקסן אין קעמפ האבן אונז די מלמדים'ס ווייבער געגעבן באדיס, איר הערט וואס דא טוט זיך, באדיס, זענען געקומען אריין אין די שאוערס האבן אונז געטאטשט און געפאטשקעט און אפגעזייפט און קלומרשט מ'זאל זיין זויבער לכבוד שבת. גרויליגע חזירים געווען. יעצט די אלע זאכן זענען מוראדיג וויכטיג פארוואס? ווייל טאמער ס'גייט צו ווייט קומט אויס אז די אביוזט נאכדעם א קינד, דו'סט האבן דיינע פראבלעמס, דאס קינד וועט האבן מענטל פראבלעמס פאר די רעסט אוו היז לייף, ענד דיס שאדענט בי. ס'האט אבער אויך א מעלה אז מ'קען דיך נישט פאלסלי אקיוזן, פארשטייסט? אז דו'סט זיך היטן, עט מען דיך נישט אקיוזן. יעצט מ'קומט זיך צאם אין קעמפ אלע מיני פארשידענע קינדער. ליטל דו יו נאו אז ס'דא צווישן די קינדער אסאך וואס זענען שוין געווארן אביוזד, וואס זיי ווייסן שוין אבאוט סעקס, און וויאזוי מען מעסטערבעיט, און וויאזוי מען טוט די אלע מיעסע חזר'ישע זאכן, איז למעשה ס'קומען זיך צאם אין קעמפ, ווער עט וואטש און ווער עט טון, דאס איז איינע פון די וויכטיגסטע זאכן, ס'איז אפשר אזוי וויכטיג, אפשר אזוי ווי צו לערנען די גמרא מיטן מלמד, אפשר אזוי וויכטיג. און אפשר נאך וויכטיגער, ווייל מען נעמט דאך אריין יעדן ווער ס'איז אין חדר. אין חדר האט מען א פראבלעם מיט א קינד, מען וויל אים נישט ארויסווארפן ווייל זיין טאטע געט געלט, וואס וועט ער טון אין קעמפ? ס'איז דא אין קעמפ וואס זיי האבן נישט געוואלט ארייננעמען, אין סאטמארע קעמפ למשל האט נישט געוואלט ארייננעמען א יונגל, דער טאטע האט געלט איז ער געגאנגען אויף צעהלימער קעמפ. ס'איז א מורא'דיגע בראך און א פראבלעם, דערפאר מוז מען זייער שטארק אנזאגן די קינדער, און מען דארף זייער שטארק. מאכן די קינדער אווער אז ס'איז דא א קינד א חזיר זאל מען זיך וואטשן פאר אים און אז ער לויפט דיר נאך מוז זיין אין קעמפ צו וועם צו רעדן און אז טאמער ס'איז נישט דא צו וועם צו רעדן קאל ניין וואן וואן זאג אן דיין קינד ניין וואן וואן געב אים גענוג קוואדערס ס'זאל קענען אריינווארפן אין טעלעפאן ער דארף נישט רעדן ער דארף נאר אריינווארפן קאל ניין וואן וואן העלפ זיי ווייסן נישט שוין פון ווי די טעלעפאן קומט ס'איז שוין אלעס יארן אנגעשמועסט יעצט אז ס'קומט א צובראכענע נשמה וואס מ'האט אים שוין מאלעסטעד וועט דאך יעדער פיקן אויף אים אויך.

אדער ער וויל זיך נישט שאוערן, ס'איז דא קינדער ס'ווילן זיך נישט אויסטוהן ווייל זיי זענען שוין געווארן מאלעסטעד, יעצט דאס זענען די זאכן פארוואס אויף וואס עטס זאלטס אובאכט געבן אויפן קינד, צו ער האט נישט ענקזייעטי אדער פיער, אדער פריקווענט נייטמיערס, ער וועקט זיך אויף אינמיטן א נאכט, ער שרייט, אדער פלוצלינג ווערט ער דיפרעסט, ער ליידט אויף דיפרעשאן, אדער ענגער, ער איז פול מיט כעס אדער עגרעשאן. ער איז זייער אגרעסיוו, ער וויל וויל וויל. אדער מוד סווינגס, ער האט אפס ענד דאונס, אויף די אלע זאכן דארף מען זייער אבאכט געבן, אז דו זעסט א קינד האט די זאכן דארף מען גראד אים טרייען צו העלפן, נישט דו נאר די עלטערן זאלן אים נעמען פאר העלפ, מען זאל דערגיין וואס דא גייט פאר, און אויך זיין טאג טעגליכן ביהעיוויער קען דיר געבן א גרויסן קלו אז עפעס איז ראנג מיט אים און ער דארף האבן אסאך העלפ. יעצט טעמפער.

גערעכט. אדער ער רעדט פון זאכן וואס איז נישט צניעות אדער ער לייגט די הענט ווי מען טאר נישט, דעמאלטס איז זיכער עפעס ראנג און מען דארף גראד אלערטן די עלטערן און מען דארף גיין מיט אים פאר העלפ. און דו זאלסט אייביג זיין זייער נייגעריג אבער זאלסט נישט דזשאמפן קאנקלוזשענס, זאלסט זען וויאזוי עס דעוועלאפט זיך אבער דו זאלסט גראד רעדן מיט די הנהלה און מיט זיינע עלטערן, דארפסט אויכעט ווייזן די קינדער אז דו קעירסט פאר זיי, און דו מוזט דיך מאכן א טראסטעד אדאלט, דאס קינד זאל דיר טראסטן, אז דו וועסט אים טאטשן ווי מען טאר נישט, צו דו וועסט אים שרעקן, צו דו וועסט אים געבן צוקערלעך, צו דו וועסט אים סטראשענען, דעטס נאט א טראסטעד אדאלט. יעצט איז דא זייער אסאך מאל וואס די קעמפערס. זענען דאס דורך געגאנגען און נאכדעם זענען זיי געווארן קאונסלערס און זענען אפילו געווארן מלמדים און זיי אליינס איז זייער שווער צו רעדן פון דעם סאבדזשעקט פארוואס ווייל זיי זענען אויך וויקטעמס איז דארף מען וויסן ווען איינער האט די אלטע פעין וואס ס'וועקן זיך אים אויף איז דאס נישט קיין דזשאב פאר אים סטעי עוועי פראם דיס מען רעדט נישט אין אזאלכע למשל ווי וואלנער האט ארויסגענומען הונדערטער קינדער אין וואלד און ער איז ווייטער אין סאטמארע קעמפ מען רעדט נישט פון דעם ס'איז זישע קאץ האט מאלעסטעד הונדערטער קינדער אין קעמפ און נאכדעם זיך קאנטיניוד אין קליימער סטריט אין די מקווה, פון דעם רעדט מען נישט, מען רעדט איינער וואס איז עס דורך געגאנגען און ער האט חתונה געהאט, זוך דיר נישט צו זיין א קעמפ קאונסלער ווייל ס'וועט זיך דיר אויפוועקן אלטע רעיונות און דו'סט עס נישט קענען דורכטראגן, יעצט ווען א קעמפער קומט דיר עפעס פארציילן זאלסטו נישט ווייזן שאק אדער פיער אדער פעניק, ווייל אז דו'סט ווייזן אז דו אליינס ביסט אנדער פעניק עט ער זיין נאך מער אנדער פעניק, אפילו דו קענסט עס נישט הענדלען, דו שטיי שטרענג, שטייף. הער אים אויס, דו דארפסט זיין קערינג, קאמפעשענעט, ענד ריספעקטפול, דארפסט זאגן, איך גלייב דיר, איך הער וואס דו זאגסט, מיר טוהן וואס מען דארף, נישט געזארגט. דו דארפסט זאגן פארן קינד, איים סארי עס איז דיר געשעהן, נעבעך, און מען דארף אים זאגן, איך בין זייער פראוד פון דיר אז דו ביסט געקומען, אז דו האסט נישט מורא צו רעדן. און זאלסט ריאשורן דעם קעמפער מיר טוהן אלעס מעגליך אז ס'זאל זיין ווייטער א פיינער זומער, זאלסט דיך גארנישט זארגן, מען וועט נעמען קער פונעם פראבלעם, און זאלסט גראד זעהן זאלן באקומען העלפ, גראד זאגן די עלטערן, רופן די פאליס, און אויכעט גיין צו א דאקטער. יעצט דאס קינד איז פארלוירן, ער ווייסט נישט, יעדער וועט געוואויר ווערן און וואס ס'עט זיין, ער ווייסט שוין נישט וואס ס'גייט דא זיין, דארפסטו זיין זייער קלאר און ספעסיפיק. דארפסט זאגן דאס קינד, איך וועל רעדן צו דיין טאטן, איך וועל רעדן צו דיין מאמען, איך וועל רעדן צום סאושעל ווארקער, איך וועל רעדן צום מנהל פון די קעמפ, איך וועל רעדן צו וועמען מען דארף. פארן קינד דארפסטו נישט זאגן די פאליס ווייל ער וועט זיך נאך דערשרעקן אז מען גייט אים איינזעצן. דארפסט אים ארייננעמען אין די מערכה, דארפסט אים פרעגן וויאזוי פילט ער, וואס האלט ער אז מען דארף טון, כאילו ער איז א חלק פון די זאך. ארויסצוקריכן פון די צרות. און דארפסט אים זאגן מ'עט גארנישט טון נאר וואס דו וועסט לאזן, דארפסט דיך נישט זארגן. און דו דארפסט מסביר זיין פאר דעם וויקטעם אז דו וועסט זיין זייער סענסיטיוו און דיסקריט, און דאס וועט העלפן אז ער וועט זיך נישט פארלירן, ער פילט ער האט א רוקן אויף וועם זיך אנצולאנען. זאלסט אים קיינמאל נישט זאגן קיין ליגנט, א זאך וואס דו קענסט נישט דעליווערן, אזוי ווי לאמיר זאגן קיינער וועט נישט אויסגעפינען, ווייסט די אלטע וויאזוי מען פלעגט אונז אויפכאווען, קיינער וועט נישט, ניין זאלסט נישט זאגן גארנישט וואס דו האלטסט אז ס'וועט זיין ליגנט.

מ'זאל גראד גיין צום קעמפ דירעקטאר אבער צום סאושעל ווארקער און מ'זאל מאכן זיכער אז אלעס קומט ארויס און מ'זאל גיין גראד צו די פאליס אויך און זען דאס קינד זאל גיין פאר העלפ רופן די עלטערן. און יעדער זאל געדענקען, מ'רעדט דא נישט פון רעדן לשון הרע, טאר נישט, מ'טאר נישט, מ'רעדט פון פיקוח נפש וואס איז דוחה כל התורה כולו. און דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל האבן א פרייליכן זומער, די חזירים זאלן נישט גיין אין קעמפ, זיצן אינדערהיים, אדער זאלן פארן מיט אל על אויף ארץ ישראל און אנכאפן א פרוי, יואל אבערלענדער, גייען כאפן א פרוי אויף א פלייט אהיים פון ארץ ישראל. יעצט כ'האב געוואלט אויכעט מסביר זיין די אלע טאטעס וואס זיי שיקן קינדער אין קעמפ זאלן זיי מיטגעבן פאונס, כשר'ע, כ'גיי מיך נישט אריינרייסן מיט דיין הלכה מען מעג האבן, מען טאר נישט האבן, א כשר'ן פאון מעג מען האבן, דאס איז לכל הדעות, פיין.

ס'איז א מחיה און די גאווערמענט באצאלט די ברעקפעסט לאנטש און סאפערס, סאו דער'ס ריעלי נאו ריזען פארוואס מ'זאל אזוי ווי מ'זאגט אומברענגען די קינדער, דער'ס נאו ריזען פאר אלל דיס, מ'זאל נעמען די קינדער מ'זאל זיי נאכקוקן וואס ער האט קאמפלעינטס אויפן קעמפ און אז ער האט קאמפלעינטס פאררעכט, סאו. טאמער א קינד האט קאמפלעינס און ער האט נישט ווי צוצוקומען, איך האלט יעדע קינד דארף האבן א כשר'ע פאון, ער זאל אפילו נישט מוזן גיין בעטן דעם קאונסלער אדער די הנהלה א פאון, ווייל דעמאלטס מוזן זיי וויסן אז ער האט געקאלט, און אויך ס'איז זייער נישט גוט, ווייל דעמאלטס פארשטייסטו מיך, עמער זיי הייבן אן איינעם צו אינטעריגעיטן, ס'איז זייער זייער וויכטיג אז יעדעס קינד זאל האבן א סעלפאון מיט אן אדאפטער מיט א פלאג, מ'זאל קענען אריין שטעלן דארטן ס'זאל קענען ארבעטן, ווייל טאמער האט ער עס נישט האט ער נישט קיין געווער אויף זיך. דעמאלטס איז ער פארלוירן, און אז די הנהלה עט זאגן מען קען נישט ווייל ס'שטערט צום לערנען, זאל ער עס האלטן אין באנק, זאל ער עס האלטן צוגעשפארט אין באנק, און ווען ער דארף קאלן נאכמיטאג צו בין הפרקים דארף ער קאלן אהיים, צו ער דארף קאלן ניין וואן וואן זאל ער קענען קאלן. איך האלט א קעמפ וואס זיי לאזן נישט די קינדער האבן א סעלפאון זענען.

ניין וואן וואן קען מען עני וועי אייביג קאלן אפילו מען באצאלט נישט די טעלעפאן ביל דאס אלעס וואס דו דארפסט טון באט אדער דען דעט צו שיקן אויף גאטס וועלט אריין אין א מדבר נאו וועי יו שודנט דו איט ביקאוז עס האט זיך אויסגעוויזן זייער נישט גוט ביז יעצט און דאס וואס מען רעדט איין אז ס'איז שוין היינט סעיף ווייל ס'איז דא נחום ראזענבערג ס'איז נאך ווייט פון סעיף ס'איז נאך דא ס'איז אסאך בעסער ווי ס'איז געווען אבער ס'דארף נאך אימפראוומענט קוק אהער משה הערש קליין ער ווייסט דאך וואס מען טוט ער איז דאך אין חינוך. וויאזוי איז ער אזוי ביטערליך פארקראכן אז ער האט געטון אזא שייגעץ שטיק ארומצוכאפן א יונגל און צוטון מיט אים כל דבר אסור אויף אזא לאנגע צייט? האו דאז דיס ווארק? ממילא זאלט עטץ קיינעם נישט גלייבן און קיינער איז נישט טראסטווארדי. און זאלסט אויך אויסלערנען דאס קינד אז טאמער חלילה איינער טאטשט אים, א צו א מנהל צו א מלמד צו א שלאף רעבע צו אז די שלאף רעבעצין קומט אריין אין באדן, אלע זאכן, צו א עלטערע בחור, צו א עלטער יונגל, צו א יונגל וואס ער איז א בולי, זאלסט קאלן גראד נײַן וואן וואן, יוז דעם פאון, יוז עס אז דו דארפסט. ער זאל קאלן אימידיעטלי, אימידיעטלי די סטעיט פאליס, נײַן וואן וואן, ווייל מיט דעם קענט איר ראטעווען מענטשן. ס'איז געווען א פרשה אין באבובער קעמפ פאר צוויי יאר צוריק. איז אריין געגאנגען איינער וואס ער הייסט יואלי אויבערלענדער איז אריין געפארן מיטן גאלדען טעיסט טראק צו מאכן א דעליווערי פארטאגס און ער איז אריין אין די קינדערס באנקס און ער האט געטשעפעט אפאר קינדער מ'האט נאך אנגעסטראשעט די עלטערן און ס'איז אויך געווען דער וואס ער פירט די קעמפ איז געגאנגען און ער האט אויסגעמעקט דעם ווידיאו מ'זאל נישט קענען גארנישט זעהן וואס דאס איז א חוצפה שאין כמוה מ'האט געדארפט סו'ען ווען די קעמפ פאר דעם אליינס פארוואס האט מען אויסגעמעקט די ווידיאו נאר וואס ווייסט דאך שוין, דערווייל גייט דאך נאך ביי אונז אזוי, איך האב אמאל געזאגט, די גמרא זאגט אז איינער פון די אמוראים האבן געזאגט ווען עט משיח קומען, זעה זאגט ער ווען מ'עט דער טויער עט אראפפאלן, און מ'עט אים צוריק בויען אין רוים, און ס'עט נישט זיין קיין צייט אז נאכאמאל עס צו, ס'עט נאכאמאל אראפפאלן, ס'עט נישט זיין קיין צייט עס צוריק צו בויען, און מ'עט הערן דעם קול פון משיח, כ'על עס ענק זאגן אין אונזער לענגוויטש. ווען גייט משיח קומען? כ'קען דיר זאגן פונקטליך ווען. ווען די היימישע קעמפסם אויפהערן צו באהאלטן מאלעסטעישן. א מינוט פאר דעם וועט ער נישט קומען. סאו איטס אפ טו יו. ווילסט משיח זאל קומען? זאלסט נישט באהאלטן מאלעסטעישן. סאו דער יואלי אויבערלענדער האט געכאפט צוויי יונגלעך וואס אונז ווייס מיר. די טאטעס האבן קאמפלעינט און מ'האט זיי שטיל געמאכט. למעשה איז ער אהיים געקומען יעצט פון ארץ ישראל און מסתם געווען בר יוחאי. אה מ'פארט דאך אויף לג בעומר, מ'איז שוין דארט אויף שבועות אויך ה ה ה. בקיצור, און ער האט זיך נישט געקענט איינהאלטן, ס'איז געפארן א מאמע מיט א טאכטער, די מאמע מסתם געווען פערציג, די טאכטער מסתם געווען צוואנציג, אין די יארן. בקיצור, ער איז געגאנגען, ער האט זי אנגעהויבן צו טאטשן בהוד יפיה, שרה והגר המצרית התלמוד, ער האט ער געטאטשט בהוד יפיה, נישט איינמאל, נישט צוויי מאל, זי איז שוין געווארן סיק ענד טייערד אויף אים, זי איז געגאנגען זי האט גערופן דעם סטוארדעס, מ'האט געמאכט א קאמפלעינט.

ק. איז ער געגאנגען אין מאנסי, מען האט אים קאנוויקטעד אוו קידנעפינג און סעקשועלי עסאולטינג אן עלעווען יער אולד גירל, איר הערט? איך שטעל מיר פאר אין וואסערא מעס די מיידל איז היינט. יעצט א שקויעך צו די חסידישע אידן פון ראקלענד קאונטי מיטן פראסעקיוטער, איז ער געב האט ער נאר באקומען זעקס יאר פראבעישאן און א לייפטיים פלעיסמענט אוו סעקס אפענדערס רעדזשיסטרי. און ער איז געווארן א טראק דרייווער ביי גאלדען טעיסט, כ'האב געזאגט ווען איינער וויל וויסן וואס צו קויפן, עני פוד וואס ער וויל קויפן, זאל ער קויפן גאלדען טעיסט, ווייל למשל אז איר עסט פאטעיטא סאלעד, ס'קען האבן די די זרע אדער די גדולים פון דעם יואלי אויבערלענדער, ווייל ער האט אריינגעשלעפט דעמאלטס דאס מיידל אין טראק אריין, האט ער זיך געשלעפט, אזוי געדענק איך, כ'נעם א דיסקלעימער אויף דעם, פארשטייסט, אין די בעק איז דא דארטן פיל מיט מיט אלע עסנס. עניוועי, סאו דאס איז א מענטש וואס מ'געט עהם א דזשאב און מ'לאזט אים ארום פארן און ער איז אנגעקומען אין א קעמפ און אין יאר טוועני טוועלוו דאס טייטש אז צען יאר שפעטער ווען ער האט געמאכט א דעליווערי אין באבוב פארטי עיט קעמפ אין קעמפ שלווה, האט ער גענומען א דיטאר אין א באנק אריין, און ער האט דארטן געפאנדלט א פאר קינדער, צוויי וואס אונז ווייס מיר. באבוב האט דיסיידעד אז זיי גייען באהאלטן די גאנצע זאך, און מען האט אים ווידער געגעבן אז ער קען ווייטער דרייוון דעם טראק, און ער דארף נישט גיין אין דזשעיל. מען האט אים נאר געגעבן א קליינעם סלעפ אין די ריסט ווייל ער האט טרעספעסד, אבער טרעספעסינג איז דאך אויך נישט אן עוולה ווייל ער איז דאך א דרייווער. און דעמאלטס האב איך געשריגן קולות מען דארף וואטשן יעדע טראק וואס קומט אריין אין קעמפ, מען מיינט אז מען דארף נאר האבן א וואטשמען ווען ס'קומט כשרות אין די קאך, מען דארף האבן א וואטשמען יעדע דעליווערי וואס ס'קומט אריין און ארויס, מען דארף זען ווער דאס איז און וואס ער טוט, און וועלכס קינד האט אפגעשמועסט מיט אים, אסאך מאל דא קינדער וואס זיי שמועסן אפ מיט א טראק אז זיי מיט אים אהיימפארן, ס'הייסט יונגערערע בחורים. סאו יעצט מעי די טווענטי ניינט, טווענטי סיקסטין וואס דאס איז די יאר האט ער אנגעטאטשט א מיידל אנבעליוועבל וואס איז געשלאפן לעבן אים קודם ווי קומט ער זיך צו זעצן לעבן א מיידל איך פארשטיי בכלל נישט די גאנצע זאך נאר וואנס א חזר אלוועיס א חזר איך האב אים געזאגט אין קבר דארף מען זיי לייגן עקסטרא ד' אמות ווייט ווייל טויטערהייט וועלן זיי אריינקריכן צום נעבער. יעצט, איך וואלט געוואלט וויסן וויפיל נאך אזוינע בחורים מיט קינדער מיט מיידלעך מיט פרויען ער האט שוין אנגעפאטשקעט. דא איז געווען א פרוי וואס זי איז נישט קיין ווילימסבורגער, ער האט איר אנגעכאפט, זי האט אים געווארנט און זעצט אים איין. דאס וואס איך וויל מסביר זיין פאר כלל ישראל, אונז זעמיר א שיינע פאלק, א ליבליכע פאלק און א תורה'דיגע פאלק. מיך האט אמאל געפרעגט. איינע פון די סי ען ען וואס האבן מיך אינטערוויוט פרעגן זיי וויפיל חזירים איז דא ביי ענק, זענען אלע חזירים? זאג איך ניין, ביי אונז איז דא אזוינפיל חזירים וויפיל ס'איז דא ביי די גוים, אפשר אביסל ווייניג, אפשר איז דא אביסל ווייניגער ווייל אונז האבן מיר סוף כל סוף א תורה, אבער די חזירים זעען נישט אויס ווי זיי האבן א תורה. זאג איך, נאר די פראבלעם איז אז אין די גוי'אישע וועלט נעמט מען זיי אראפ פון די מעפ, און ביי אונז בעקט מען זיי נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל. ס'איז דער זעלבער חזר, דער חזר האט געסטרייקט אין יער טו או או טו, אין יער טו או או פאר, יעצט האט ער געסטרייקט אין יער טו או וואן סיקס. דער זעלבער חזר און אונז מוז מען ליידן פון דעם חזר. פארוואס? ווייל ס'איז נאך דא רבנים אזעלכע חסר דעה'ניקעס וואס זיי האלטן אז דאס הייסט גאר מסירה. פון ובערת הרע מקרבך ווייסן זיי נישט. זיי ווייסן נאר איין זאך, ציונים זענען ימח שמו און טרייפה און דעטס איט, א חוץ פון דעם ווייסן זיי פון גארנישט, אזא זלמן לייב פיליפ, ער שעלט צאם ארגענטינע אז ס'איז געשען א באמבע אין א בעסמעדריש ווייל זיי האבן עובר געווען אויף די שלש שביעות, ער כאפט נישט אז ארגענטינע האט מיט ארץ ישראל גארנישט, אויב זיי האבן עובר געווען האבן זיי עס אין ארגענטינע נישט עובר געווען, אונז האמיר חסר דעה רבנים, און יעדער קוקט וואס יענער זאגט, דער רבי האט אמאל געזאגט, דברי יואל האט ער געזאגט אז. בעקבתא דמשיחא רעכנט ער דארט אין די משנה אויס וויאזוי ס'וועט אויסזעהן, פני הדור כפני הכלב, וואס הייסט פני הדור כפני הכלב? האט ער געזאגט, דער הינט לויפט פאראויס פארן בעלעבאס, אבער ווען ס'קומט צו די קארנער ווייסט ער דאך נישט ווי דער בעלעבאס וויל גיין, דרייט ער זיך אויס. זאגט ער, די זעלבע זענען די רבנים, איינער קוקט אויפן צווייטן, און מ'קוקט וואס דער עולם וויל הערן, און דאס זאגט מען. איי דו טוסט אונטערברענגען די גאנצע אידישע קאמיוניטי? וואס קערט ער? זיין וועידזש איז דא, און אז מ'וועט מאלעסטן זיין קינד, הי דאזענט קעיר אידער. ער קען אליין וואוינען מיט די אייגענע טאכטער און מיט די אייגענע שוועגערן אלס אשת איש. דעי דאנט קעיר. יעצט כ'האב מסביר געווען פאר דעם צייטונג, פאר דעם טעלעוויזשאן אינטערוויוער האב איך אים מסביר געווען אזוי, ווען א איד טוט עס איז עס מער בולט,

אבער ווען ס'קומט צו סעקס פירט מען זיך אויף ווי יעדער ביליגער איז במילא ביי אונז אז ס'געשעהט איז עס מער בולט כ'האב אבער מסביר געווען אז אונז זעמער מער באצוימט ווייל אונז האמער א תורה נאר ס'דא אפאר מענטשן וואס מ'קען זיי נישט באצוימען און כ'האב זיי געזאגט מענטשן זאגן די אלע אראבער זענען דזשיהאדס זענען אינטערוועלטניקעס זיי ווילן אומברענגען די גאנצע וועלט האב איך מסביר געווען דאס איז אויך א טעות ס'איז דא צווישן זיי אזוי ווי ביי אונז ס'איז דא לאמיר זאגן צוויי צו דריי צו פיר צו פינף פראצענט סעקס פריקס און ביי די גוים איז אויך אזויפיל דא ס'איז אפשר אביסל מער, אבער פינף פראצענט פון כלל ישראל, כלל ישראל באשטייט פון פופצן מיליאן מענטשן איבער די וועלט, איז פינף פראצענט איז זיבן הונדערט און פופציג טויזנט מענטשן. משא"כ ביי די אראבער איז אויך דא איך ווייס פינף פראצענט דזשיהאדס איך ווייס נישט וויפיל ס'איז דא אבער ס'איז נישט קיין חילוק די אראבער זענען אבער וואן פוינט פייוו ביליאן פיפל סאו רעכן אויס וויפיל ביי זיי איז פינף פראצענט פיגור איט אוט.

און ער האט עס פארשטאנען, און וועגן דעם דארף מען זיך אינצאמנעמען אויפצופירן אסאך איידלער. יעצט איך וויל אויכעט מסביר זיין, אז עטס האטס ענק געשלאגן אלע יאהרן אז מען זאל נישט אריינלייגן קיין קעמרעס, מען האט געזאגט די מלמדים זענען צדיקים, און איך האב געטענה'ט מען דארף יא אריינלייגן קעמרעס, סוף איז געווען אונז האבן מיר ברוך השם אויסגעפירט ולהשם הישועה. יעצט האט מיך אפגעקאלט א באס דרייווער, ער האט מיר פארציילט א מעשה, צוויי וואכן צוריק איז געווען א מעשה וואס א יונגל אין באס האט אים געווארפן עפעס אין קאפ, הייסט דאך פאן, יעדער האט דאך פאן. עניוועי, און די דרייווער האט געזאגט ער פארט נישט ווייטער ביז מען זאגט אים ווער ס'האט עס געטון. אפגעשטעלט דעם באס און מען האט אויסגעזאגט ווער ס'האט עס געטון. דאס אינגל האט דאך מורא געהאט אהיים צו גיין צו די עלטערן אז דא גייט זיין א כאאס, איז ער אהיים געקומען, ער האט געזאגט פאר די מאמע, ווייסט דער דרייווער האט מיך געטאטשט נישט ווי מען מעג. נו, האט מען גראד געקאלט די תלמוד תורה, דער דרייווער האט געהאט אריין געגעבן דעם ריפארט וואס איז געשען, אז מען האט אים געווארפן א שארפ אבדזשעקט און ער האט אפגעשטעלט דעם באס. בקיצור, איז מען געגאנגען, מ'האט אראפגערופן דעם טאטן, די מאמען, מיטן יונגל, און מ'האט אראפגערופן דעם דרייווער, מ'האט געפרעגט, דו געבסט אונז רשות צו עפענען די ווידיאו? זאגט ער, ביי אלל מינס, שרייב אונז אונטער, מ'האט אונטערגעשריבן מ'מעג עס עפענען. קיצור, מ'האט געעפנט די ווידיאו, מ'זעט ווי דאס יונגל ווארפט א שארפ אבדזשעקט, און דער דרייווער האט אפגעשטעלט דעם באס, און ער האט געזאגט ער פארט נישט ווייטער. מ'האט אלעס געזעהן. ווער איז געווען גערעכט? ווער האט געזאגט אמת? די דרייווער. די יונגל ווידעראום האט זיך געוואלט פראטעקטן האט ער געמאכט א מעשה. האבן זיי דאך געזעהן אז ס'איז שקר. האבן זיי געזאגט פארן דרייווער זאלסט וויסן, דו ביסט אין דער ארדענונג און אונז גיימיר נעמען קער פונעם קינד. קאלט מיך אן דער דרייווער און ער פרעגט וואס בין איך דיר שולדיג אז דו האסט געהייסן מען זאל אריינלייגן קעמערעס איבעראל? ווען נישט וואלט איך דאך היינט געווען אין תפיסה. אדער איך וואלט נישט געהאט קיין ווייב מער און קיין קינדער ס'וואלט געווען אלעס אפגעפרעגט. כ'קען דיר נישט גענוג באדאנקען. האו מאטש דו איי אוי יו? זאג איך, ביסט מיר נישט שולדיג גארנישט, כ'האב עס נישט געטון פאר דיר, כ'האב עס געטון פאר'ן הייליגן באשעפער. אויב שולדיג? דער רבונו של עולם איז שולדיג, דער רבונו של עולם זאגט, לוו עלי ואני אשלם, דער רבונו של עולם זאגט אלץ ביי די עריות, אני השם, נאמן לשלם שכר, סאו אונז האבן מיר א גוטן קרעדיטער, דעם באשעפער, דארפסט דיך נישט זארגן. סאו ממילא דאס ארבעט ונתנה, הין און צוריק, ס'איז אסאך מאל איז אסאך בעסער אזוי. כ'האב דאס געשריגן, ס'איז פאר די מלמדים'ס בענעפיט, נאר מ'האט נישט געוואלט דעמאלטס פארשטיין. סאטמאר האט אייביג געזאגט ס'געשעהט נישט, ס'געשעהט נישט, ס'געשעהט גארנישט, זיי האבן געטענה'ט ווען נחום ראזענבערג זאל זאגן אמת גיימיר אונז מיט מיט אים, אונז האלט מען אז מ'טאר נישט צולאזן אזא עוולה, אך ס'געשעהט נישט וואס זאל מען זיך צושטעלן צו אים, אזאלעכע רשעים זענען זיי. איז דא דא דער יואלי אויבערלענדער געפארן מיט א ערעפלאן אהיים פון ארץ ישראל אויף ניו יארק און ער האט אנגעטאטשט א פרעמדע פרוי וואס איז געזעסן לעבן אים, עס איז געזעסן א מאמע מיט א טאכטער, שטעל דיך פאר. די מאמע איז מן הסתם פופציג און די טאכטער איז דרייסיג, גייט ער טאטשן א פרעמדע פרוי און זי האט אים עטליכע מאל געזאגט לאמיך אפ, ער האט נישט געלאזט און זי איז געגאנגען זי גערופן די סטוארדעס, מען האט גראד אריין געקאלט פונעם פיילעט אין נוארק עירפארט און דארט האבן אים שוין אנגעווארט די fbi און מען האט אים איינגעזעצט, איך שטעל דיר פאר, דער יואלי אויבערלענדער איז אזא נישט בעל מזל, ער האט קיינמאל גארנישט געטון. ער האט גארנישט געטוהן נישט אין באבובער קעמפ, ער האט גארנישט געטוהן אין מאנסי מיט דעם מיידל, ער האט אין די יער טו או או טו ער האט קיינמאל גארנישט געטוהן, אייביג איז מען אים חושד פאר גארנישט, אבער ער האט אזא מזל קיינעם אין פליגער האט מען נישט חושד געווען און נאר אים, קען זיין ווייל ער איז געפארן מיט אל על, נעקסט טיים פאר נישט מיט אל על, זיי געזעהן א איד מיט א בארד האט זי דאך חושד געווען. דאס איז עס מוזט ענק אויסלערנען ענקער משוגעת ס'ארבעט נישט מער ס'געשעהט און אז ס'געשעהט איינמאל געשעהט עס נאכאמאל און פארדרייטס נישט קיין קאפ אז ס'געשעהט נישט וועגן דעם שטייט עטס נישט מיט מיט נחום ראזענבערג עטס שטייטס נישט מיט ווייל עטס האטס אזויפיל מלמדים און אזויפיל איינגעשטעלטע חזירים אז עטס קענטס נישט מיטשטיין יעצט למעשה לאמער אבער צוריק קומען צונעם זאך וואו אונז האלט מיר יעצט מען דארף האבן ווידיאוס אין אלע קעמפס אז איר שיקט א קינד אין קעמפ זאלט איר מאכן זיכער ס'דא ווידיאוס איר זאלט אויך מאכן זיכער אז ס'איז דא ארמד גארדס, מענטשן מיט געהעריגע מאשין גאנס וואס זיי וואטשן בייטאג און ביינאכט די קעמפ, און די קעמפ זאל זיין ארומגענומען מיט א געיט מען זאל נישט קענען אריינגיין, און ס'זאל האבן אן אלארם אז טאמער איינער כאפט זיך אריין ביינאכט זאל עס פייפן, ס'אלץ סעיפטי זאכן, ס'קאסט הונדערט טויזנט דאלער? ס'זאל קאסטן פינף הונדערט טויזענט דאלער, וויפיל איז דען ווערט א גוי זאל נישט אריינקומען און אויסשיסן פופציג בחורים צו פופציג מיידלעך, וויפיל האט אויסגעקאסט צו ברענגען אויף די וועלט און אויפצוציען, סא הערטס אויף מיט ענקערע משוגענע זאכן, און די מאמעס און די טאטעס וואס שיקן קינדער אין קעמפ זאלן מאכן זיכער אז זאלן זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן, זאלן זיך פארלאזן אויף זאגן תהלים, זאלן פארלאזן זיך אויף געבן צדקה, און זאלן מאכן זיכער אז ס'איז דא א געיט מיט אלעם, ווייל דער אייבערשטער זאגט אזוי, דו וואס דו דארפסט טון זאלסטו טון, איך וועל דיך נאכדעם היטן. א פיש ווען ס'שווימט אריין צו א גרעסערן פיש שווימט עס אריין מיטן קאפ פאראויס, נישט מיטן וויידל. דאס קען מען קיינמאל נישט טרעפן אז דער פיש האט אריינגעביסן אינעם וויידל, ווייל דער אייבישטער זאגט פארן פיש אזוי, אין די בעק האב איך דיר נישט געגעבן קיין אויגן דארט על איך דיך וואטשן, אין די פראנט ווי דו האסט אויגן דארט זאלסטו דיך אליינס וואטשן, נאכדעם על איך דיר העלפן. און אמאל זאלט איר וויסן נאך א זאך, אז טאמער ס'געשעהט אן אומגליק איז עס א מורא'דיגע זאך, למשל קוק נחמיה, ס'איז נישט קיין רחמנות אויף נחמיה, ווען ער וואלט ווען געווען יעצט אינדרויסן קען ער דאך אויכעט כאפן דעם אָבערלענדער אויף מעלאַלף-לייט האָט מען אים אַוועקגעוואָרפן דאָרטן, ווייל סאַטמאַר האָט נישט געוואָלט, מע זאָל זיי סוען נאָך דעם סיוויל, האָבן זיי אים אַוועקגעוואָרפן אין דר' ערד אַריין, ענד דעי דאָנט קעיר אַבאַוט הים, דו האָסט געזען, עפּעס איז שוין דאָ נאָך אַפּילס, צי וואָס? ניין, ער גייט שוין דאָרטן זעכ, ווי האָט דער דזשאָדזש געזאָגט, זעכצן יאָר אַרום קענסטו צוריקקומען אויף, צו זען צי דו ביסט עלידזשיבל אויף פּעראָל. פאַרשטייסט וואָס דאָ גייט פאָר? דעי דאָנט קעיר. נאָר ס'איז נישט זייער שולד אינגאַנצן, ווייל. הער אויס, ע, ער איז געווען א גראון אפ, ער האט געדארפט וויסן אז די מיידלעך האבן פראבלעמס, האב נישט מיט זיי צוטוהן. באט נאכדעם האבן זיי איהם באגראבן, סאטמאר איז געווען די וואס האבן איהם באגראבן, זיי האבן, איך האב אים ערלעדיגט א דיעל פינעף יאר דארט, אין קאורט האב איך איהם געזאגט מען האט ערלעדיגט א דיעל פינעף יאר, און נאך דריי יאר ביסטו אינדרויסן, האט איהם סאטמאר געזאגט ניין זיי נישט קיין משוגענער, זיי נישט קיין צודרייטער. כ'קען זאגן, איך נעם א דיסקלעימער, איך הער זאגן אז דעם רעבינ'ס זון, זאלי קאזין, האט אים דאס ערלעדיגט. ער האט אים געזאגט, איך וועל דיך ארויסנעמען, דו וועסט זען, קיינער וועט נישט פירן דא דאס געשעפט, נאר סאטמאר. זיי פירן עס זייער גוט, אז דו האסט באקומען הונדערט יאר, מ'האט דיר אראפגענומען אויף פופציג, אז ס'איז גוט געפירט. סאו מ'דארף זייער אבאכט געבן וואו דו שיקסט דיינע קינדער אין קעמפ, און דאס וואס איז געווען הפקר ביז יעצט, די קאנטרי איז אייביג געווען א פלאץ, ווי מ'האט נישט געהארגעט מענטשן ווייל ס'איז געווען, ס'זענען מענטשן געגאנגען דארט אויף וויקעישאן, די רוצחים זענען געבליבן אין די שטאט, היינט איז די קאנטרי די זעלבע סכנה ווי איבעראל, מ'מוז האבן געהעריגע געיטס ארום און ארום מיט אלארעמס אז טאמער איינער כאפט זיך אריין זאל עס קלינגען, ס'איז דא אזעלכע אלארעמס וואס איז אין די גרויסע קאמפאניס איז דאס דא אין יעדע וועירהאוז.